א גוטן ערב שבת קודש, פרשת עקב. די וואך איז דא אן עמורדזשענסי שיעור, און ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס הערן. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, מען קען זען יעדע דבר שבקדושה איז די סמך מם זיצט און לאקערט און ער לאזט נישט צו. למעשה איז אזוי, פרויען האבן זיך מיר באקלאגט אז. מען קען נישט גיין אין סטעמפארד היל. געהעריג אין די מקווה, מען שטופט ארויס פרויען מען זאגט גיי ערגעץ אנדערש, ס'איז דא דריי קליינע מקווה'ס וואס זיי סערוון. פאר גאנץ סטעמפארד היל. איך געב ברוך השם קרעדיט פאר אמעריקע. אין ווילימסבורג איז דא צוויי מקוואות, אהרן'ס מיט זאמא לייב'ס, יעדע איינע איז דא זעכציג צימערן און מער, ווייסט וואס דאס הייסט אזא שיינקייט, ס'איז אנבעליוועבל, און למשל אין מאנסי האט ר' משה ניישלאס געבויעט זעכציג צימערן, ר' מאטעלע איז געווארן דזשעלעס האט ער אויך געבויעט זעכציג צימערן. און נאכדעם האט קלויזענבורג אויך דארט איך ווייס נישט וויפיל צען פיפצען צימערן דאס איז שיטת הדברי חיים אזוי ווי קלויזענבורגער רב האט געוואלט נישט ווי סאטמאר רב האט געוואלט מיט א פלעקסי אבער עס האט אויך אז מען ברענגט ארויף וואסער פון אונטער דר'ערד אן ארטיזשיען וועל קיין עין הרע עס איז דא מקוואות פאר פרויען זיי האבן זיך נישט וואס צו שעמען איך פאר ארום אין די סטעיטס כסדר איך פאר און איך פאר און איך פאר דא פארעכט איך דא בוי איך דא פלאן איך דא קריג איך מיך קיין עין הרע דעטס וואן טינג ס'מאנגעלט נישט. ס'מאנגלט נישט קיין מקווה'ס פאר פרויען אין. סטענפארד היל איז א גאנצע זאך. ס'נישט דא געהעריגע מקווה'ס פאר פרויען. זיי וויינען צימער. עניוועי, איך האב אנגעדרייט דא די שטאט. ס'איז דא א פרוי וואס איז געווען אמאל א באלאנית פאר די כדתיא. כ'האב איר געלאזט הערן א טעיפ ווי א יונגערמאן זאגט מיר. ער זאגט מיר קוואוט. ס'נישט דא קיין מקווה'ס. מיין פרוי ווערט נכשל. זי קען נישט איבערלאזן די קינדער אליינס. זי גייט. מ'ווארפט זי ארויס. מ'זאגט, גיי צו אן אנדערע מקווה. פארוואס מ'זאגט איר אזוי? זיי זאגן ווייל ס'נישט דא קיין פלאץ. באט הו קעירס? ס'איז ממש א חורבן. זאגט מיר די אינגערמאן, זיין ווייב גייט שוין צוויי יאר נישט אין מקווה. שוין. פרעג איך אים, ס'הייסט דו לעבסט מיט פרישות? זאגט ער, ניין, איך פאפ בעיביס יעדעס יאר. ס'איז ממש, ס'איז א שרעק. בין איך געגאנגען, כ'האב געהייסן אז די פרוי זאל אפרופן פאדאווע, כ'האב אנגעדרייט דא די שטאט, פאדאווע האט שוין געפרעגט איינעם, ווער איז אונטער דעם דא, ס'דא עפעס א מורא'דיגער כח. מ'האט געזאגט ראזענבערג, ס'דער זעלבער איז, נו, זיי האבן אים געזאגט, ער קומט מיט BBC אויכעט, ער האט נישט קיין פראבלעם צו קומען מיטן טעלעוויזשן, מ'זאל אויפדעקן אלעס וואס דא גייט פאר. ענדליך. כדתיא האט עפעס א לאנד וואס זיי האבן אין. טאטענהעם. א געגנט לעבן ווי די אידן וואוינען האבן זיי געוואלט מאכן דארטן א מצה בעקערי האב איך געשריגן וואס הייסט א מצה בעקערי אז ס'נישט דא קיין מקווה ווער ברויך מצות מצות איז איינמאל א יאר א מקווה איז יעדן חודש א אידישע טאכטער רחמנא לצלן און אז מ'טוט נישט עסן מצות האב איך געזאגט איז מען מבטל א מצות עשה דאורייתא אבער אז מ'וואוינט מיט א נדה דאס איז כריתות עניוועי. זיי האבן מסכים געווען, ס'איז געווען עפעס אן אלטער איד אין כדתיא, ער האט נישט געוואלט, ער האט געזאגט וואס פעלט עס אויס, ער איז שוין אן אלטער איד, פארשטייסט, מ'איז געגאנגען אמאל פרעגן דא אין ווילימסבורג, איז מען געגאנגען פרעגן אמאל א רב, א דיין, א רב, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, איז שוין געווען אלט און אויסגעוועפט, איז א אינגערמאן אריין פרעגן מיט א בדיקה, זאגט ער וועמען פעלט עס שוין אויס? ער האט נישט געכאפט אז ער האט חתונה געהאט דעם נעקסטן טאג האט דעם ווייב האט אים איבערגעלאזט, זעט אויס ער האט געוואלט דריי מאל א נאכט, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז נישט מיינע ביזנעס די אלע זאכן. ס'האט מיך זייער גערעגט. כ'האב געפירט א מערכה. שוין, האט דער אייבערשטער געהאלפן, מ'האט גענומען דעם פלאן ווי גרויס די פלאץ איז, און מ'האט אנגעהויבן צו גיין מאכן פרעפערעישאנס אז מ'זאל בויען א מקווה. זייער א שיינע זאך, ניין? יא, הערליך. איך שעלט אריין די אלע גבירים, דעם חיים משה פעלדמאן מיט זיין שוואגער אייליש ענגלענדער, מיט פרישוואסער, די אלע חברה גייען באצאלן א פרייז אז זיי האבן דאס צוגעלאזט. עניוועי, און וואס איז געשעהן? כ'גיי ענק דערציילן א מעשה. כמעט גאנץ לונדון עסט קוממיסער מצות, ממילא האט מען געטענה'ט, וואס דארף איך בויען אן אייגענע מצה בעקערי, איך ברענג אריין פיינע מצות פון קוממיות. קוממיסער מצות האט א ספעשל חן אויכעט, עטס ווייסט פארוואס? שמשון וואלצער פארקויפט עס, דער נואף, דער אלטער שייגעץ משה ימח שמו מנחם מענדל מענדלסאן, דער פריעריגער רב. האט אים געבעקט און ער האט געוואוסט וואס גייט פאר. די ווענט אין די מצה בעיקערי זענען פול מיט שכבת זרע לבטלה פון די אלע בעילות אסירות וואס מ'האט דארט געמאכט די אלע יארן וואס מענדל מענדלסאן האט צוגעלאזט, און במילא האט עס א עקסטערן חן ווייל ס'האט א טעם פון אביסל גדולים וואס מ'האט געשטופט משכב זכור, ס'האט א טעם פון זרע, ס'איז א מחיה. כ'האב נאר אמאל געפרעגט, די שאלה איז צו זרע האט א דין ווי מי פירות, ווייל דעמאלטס איז עס נישט מחמיץ, און ווען ס'איז אויסגעמישט מיט וואסער איז עס נאך שנעלער מחמיץ, צו ס'האט א דין פון עפעס א אנדערע ענטיטי, וואס אין דעם רעדט מען נישט וועגן מחמיץ זיין אדער נישט מחמיץ זיין. עניוועי, איט מאסט האוו טעיסט דעלישעס. שטעל מיר פאר. שטעל דיר פאר אז דו נעמסט מצה, דו שמירסט דערויף אביסל טשאקלעד פודינג, און אין אווער קעיס אביסל גדולים. צו דו לייגסט אריין אביסל זרע. ס'איז געווען איינער וואס האט געארבעט פאר א פרוי יאר לאנג אין א גרויסע קאמפאני, זי האט אים ארויסגעווארפן, און האט ער ארויסגעזאגט אז ס'האט, יעדן טאג וואס דו'סט געטרינקען מיין זרע, איך האב אריינגעמאכט אין דיין קאפפי זרע. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה, איך וואלט סיי נישט געטראסט אויף קיין הכשר אויך נישט. דער דער מענדל מענדלסאן, דער טאטע פונעם היינטיגן רב, וואלט איך אים נישט געטראסט גארנישט. דעם היינטיגן רב טראסט איך אויך נישט. דער עוכר ישראל, דער שייגעץ מענדל מענדלסאן, אונז האמיר אים געזאגט וואס דער. שמשון וואלצער טוט אפ און ער האט נישט געוואלט הערן ווייל ער האט געזאגט ער ברענגט מיר אריין געלט. געגאנגען אויף אמעריקע שנארן. אין זיין קבר הער איך האט מען אריינגעלייגט צעטלעך די חיה די חזיר מען האט אנגעפילט דעם גאנצן קבר פול מיט פאשקווילן פאר מען האט אים באגראבן. עניוועי יעצט וואס האט עס צו טון מיט אונז יעצט? עס האט צו טון יעצט אז מען האט געוואלט געבן אין לונדון די פלאץ פון די מצות וואס מען האט געהאט. אז מען זאל דארטן נישט מאכן מצה בעקערי נאר א מקווה, זוי אבער כ ב מי ס האט אפגעברענט איז די יאר גלייב איך נישט אז ס'וועט זיין מצה, ס'קען זיין זיי וועלן קויפן קמח מן השוק, איך טראסט זיי גארנישט, פונקט ווי איך האב געזאגט פאר א יאר סאטמאר האט געהאט א פייער און אלע מצות איז נאס געווארן, מען האט פארקויפט געהעריג, מען ווארט ס'זאל אויסטריקענען, איך מיין זיי קענען נישט דעם דזשאוק, מען לייגט עס אריין נאכאמאל אין אויוון און מען פארט, ס'איז א באנדע לייצים, אז דו האסט צו טון מיט מענטשן אן יראת שמים. די עדה החרדית איז מיר יעצט געוואויר געווארן אז זיי ברענגען אריין טשיקן אן א מסורה, טשיקן דארף האבן א מסורה, נאר די וואס מען האט במסורה די מעג מען עסן, יעצט איז דא טשיקנס וואס האבן אדער צו אסאך האר אדער צו ווייניג האר, מיר האט דערציילט איינע א פרוי אז זי האט געזען ווי דער שוחט שעכט אין ארגענטינע האט זי האט ער געשאכטן א הינדל, נאכדעם גייט זי צו צום שוחט און זי זאגט זעסט דאס הינדל וואס די פרוי האט דיר געברענגט דאס האט נישט קיין מסורה, האט זיך דער שוחט געכאפט ביסט גערעכט, ס'מוז האבן א מסורה. איז דא אפאר אינוועסטערס, מען האט אינוועסטעט מיליאנער דאלער אז מען גייט ברענגן פון עפעס א טוירד ווארלד קאנטרי א געוויסן טשיקן וואס דאס איז ביליגער, און די עדה החרדית האט עס געקויפט, זיי האבן געמאכט יעצט דעם הכשר אויף טרה, אגודת ישראל האט ארויסגעגעבן פארוואס זיי זענען אוועק פונעם הכשר, ווייל זיי האבן נישט געפאלגט, זיי האבן געהאט חלב עכו"ם, זיי האבן געהאט חמץ אום פסח, זיי האבן געהאט וואס דו ווילסט, זיי האבן געהאט חילול שבת, און ווער האט עס גענומען? די עדה החרדית זענען אזוי פאוערפול אז זיי קענען געבן א הכשר אויף חזיר אויכעט, אונז וואלט מען שוין געוואלט זיי זאלן געבן הכשר אויף חזיר אויכעט. שוין, פארוואס נישט? מען זאגט אם כבר אז כבר, אויב ס'איז שוין אזוי, זאל שוין גיין. איינער האט געזאגט אז מען עסט שוין חזיר זאל עס רינען אויף די בארד. עניוועי, ס'איז אזא לאו לייף די גאנצע עדה. יעצט אבער לאמיר נישט אוועקגיין פון ווי אונז האלט מיר דא. איז סאטמאר האט פארקויפט פאראיאר אלע מצות ברוך השם, ווען נישט האט מען עס געגעבן, מ'האט געשנארט פון די גבירים האט עס געגעבן פאר קמחא דפסחא, דער ארעמאן זאל נישט וויסן. און די זעלבע דא אויך מיט די עדה החרדית. און די זעלבע איז מיט קוממיות'ער מצות. ס'העט זיין גענוג מצות, ס'העט נישט זיין קיין שארטידזש, וועל מיר קויפן קמח מן השוק, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, אין די הלכה קמח מן השוק אויך נישט עק וועלט. שוין, איז למעשה יעצט האנדלט זיך שוין. אז כדתיא האט באפוילן, אז כ'ווייס נישט צו זיי ווילן אוועקגעבן דאס פלאץ פאר א מקווה, זיי וועלן ענדערש עס אוועקגעבן פאר א מצה בעיקערי, און זענען גערעכט אויכעט, ווייסט פארוואס? כ'וועל דיר זאגן פארוואס. ווייל א מצה בעיקערי פראדוסט מיליאנען, און א מקווה פארלירט מיליאנען. פארוואס זאלן זיי שטיין צו פארלירן? יעדער וויל דאך מאכן. און אזוי זעהן מיר היינט אויס. דאס זענען היינט די קהילות. ס'איז א שרעק וויאזוי די קהילות האבן זיך צו צולאזט אויף כלל ישראל צו נוצן די תורה פאר זייער רעוועניו. און דאס האט אפגעשטעלט די גאנצע בנין וואס כ'האב דא אויפגעבויעט אז מ'זאל געבן דעם לאנד און מ'זאל אנהייבן צו מאכן א שיינע מקווה. יעצט עם זיי זאגן מיר אז אזוי ווי מען האט אזוי פארדרייט א קאפ זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה ווילן זיי יעצט צולייגן עפעס איך ווייס פערצן צו אכצן צימערן צו די אלטע עקזיסטינג מקווה איך קען מיך נישט אויס איך ווייס נישט אבער למעשה אז פאריאר האבן חתונה געהאט צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק קאפל נו וואס איך מיין און אז מען האט שוין צולייגן דארטן איך ווייס וויפיל אכצן צימערן וואס מיינט דאס? דאס איז א דזשאוק. זיי זאגן אז אפילו דא אין אמעריקע איז אויכעט דא די געווארטיג די געווארטיג איז זייער לאנג און ס'טוט זיך דא אויכעט און ס'איז נישט מסודר כאטשיג ס'איז דא וויפיל מקווה'ס דו ווילסט קיינער דזשאלעוועט נישט קיין געלט אויף קיין מקווה ווייל אויף דעם געבן די גבירים געלט יעדער נואף וויפיל מער אשת איש ער האט מזנה געווען מיט און וויפיל ממזרים ער האט געברענגט און וויפיל משכב זכר האט געמאכט געט א גרויסן טשעק.

זי האט מיר דערציילט אזוי ווייט אז קיינער האט נישט געוואלט ביי א תענית האט קיינער נישט געוואלט זיין קיין בלנית פארוואס ווייל מען גייט אהיים מיט א שעה צוויי שפעטער און דער מאן דארף פאסטן און זי דארף פאסטן די אידענע איז געשטאנען דארט און געפאסט ביז צוויי דריי שעה נאכן זמן האב איך געזאגט ביסט אזא מסירות נפש קאל אויף דעם שייגעץ פאדווען סי וואטס וויט הים עניוועי פאדווא איז שוין האלב אויסגעוועבט אויכעט ס'איז שוין אונז זעמער שוין אויס אזוי ווי טובי' חוטא מיט פאדווען אויכעט. טובי' איז דאך אויך אן אויסגעוועבטער מענטש, ער מעג אזוי זיין ירושלימ'ער רב ווי איך מעג דרייוון א צוללת, א סאבמערין. אפילו פאר אנטווערפן האט ער נישט געטויגט. געווען דארט א דיין, ווען ער האט געזאגט א פסק האט ער זיבן מאל איבער גע'חזר'ט און אפשר אזוי און אפשר אזוי, הי וואזנט א סטעיבל מען. און איך בעט אויכעט אז כלל ישראל זאל נישט העכערן יעצט די פרייזן וועגן דעם ווייל ס'פעלט א בעיקערי וואס ס'געט ארויס טויזענטער טאן מצות, ווייל ס'איז שקר, מ'גייט. מען גייט געבן חמצ'דיגע העקערס מעיל גייט מען געבן, עטס גייט זעהן וואס דא גייט זיין, עטס ווייסט דאך אז די שמירה משעת קצירה איז דאך נאר א חומרא, ס'איז נישט קיין חמץ גמור וואס איז ארויף געגאנגען דערויף, אפילו ס'איז שוין געווען אינגאנצן געצייטיגט, שולחן ערוך שטייט א קמח מן השוק איז אויך מותר, פראוויידינג אז מען ווייסט אז ס'נישט צוגעקומען, איך ווייס די אלע וויאזוי מ'האט עס געפאקט און געהארוועסט, איז למעשה ס'איז געווארן דא פרייליך, כ'האב פארלוירן די צאצאלע פון מויל, כ'האב געארבעט דא יעצט. ממש פֿיר וואכן אז ענגלאנד זאל מוזן בויען א מקווה, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אז זיי גייען נאר צובויען עפעס אַכצן צימערן, און כ'מיין אין קרעיווען וואק מקווה, כ'ווייס, ס'אינטערעסירט מיך נישט, כ'ווייס איין זאך, חיים משה מיט די אלע גבירים ענען פייגערן, און דאס געלט גייען זיי איבערלאזן פאר אנדערע. ועזבו לאחרים חילם. פארוואס? ווייל זענען רשעים, זיי רעכענען זיך נישט אז כלל ישראל דארף האבן א מקווה,

ס'איז דא, ס'איז געווען א רייכער איד, ער האט געהייסן רייכמאן, בערי רייכמאן, נישט ר' משה, ער איז געווען זייער רייך, ער איז געווען מסתם רייכער פון אלע, ער האט געאונט פעקטאריס מיט אלעם, ווען ער איז געשטארבן האט מען געטראפן אין זיין וואלט צוויי צוואות, איינס האט ער געזאגט מען זאל עפענען יעצט פאר מען באגראבט אים, און דאס צווייטע זאל מען עפענען דרייסיג טאג שפעטער. בקיצור, מען האט געעפנט זיין צוואה געשטאנען, מיינע טייערע קינדער, איך לאז ענק איבער א ביליאן דאלער האט ער איבערגעלאזט, און געבעטן, איך בעט ענק איין טובה, איך וויל אז ס'זאל מיר זיין ווארעם אין קבר, עטס זאלטס מיר אנטוהן א פאר זאקן, איך וויל האבן מען זאל מיר אנטוהן שטרימפ, ס'זאל מיר נישט זיין קאלט אין קבר. שוין, די חברה קדישא האבן געמאכט זיצונגען, צוואה מצוה לקיים דברי המת, האט דער רב געפסקנט ס'איז נישט דא אזא זאך ווי א מענטש קען זיך אויסנעמען קעגן די תורה, אין שלחן ערוך שטייט, אז מען טוט גארנישט אן קיין קליידער, תכריכים און א גוטן טאג. שוין. עניוועי, ס'גייט דורך דרייסיג טאג, יעדער איז שוין איגער צו וויסן, מען האט דאך נישט מקיים געווען דברי המת, וואס גייט דא זיין? אין די צווייטע בריוו איז געשטאנען, דרייסיג טאג שפעטער איז געשטאנען אזוי, קינדערלעך טייערע, עטס זעהטס? אפילו אפאר זאקן האב איך נישט געקענט מיטנעמען. כ'האב דאך געלאזט צוואה, געטס מיר מיט אפאר זאקן, ניין אפילו דאס האב איך נישט געקענט מיטנעמען, אבער א ביליאן דאלער האב איך איבערגעלאזט. זאלט איר וויסן קינדערלעך, וואס מען געט נישט פאר צדקה, דאס נעמט מען נישט מיט. אה משה, אפאר זאקן וועסטו נישט מיטנעמען. אייליש ענגלענדער, אפאר זאקן וועסטו נישט מיטנעמען. פרישוואסער, אפאר זאקן וועסטו נישט מיטנעמען, ס'עט דיר זיין דארט קאלט. ס'וועלן אריינקומען די שאקאלן מיט די מייז מיט די ווערים און מ'וועט אריינקריכן אין דיר אריין ס'וועט בלייבן פון ענק אלע גארנישט רבותי איך בעט ענק זייטס משפיע אויף די גבירים אז ס'מוז ווערן געבויעט א מקווה אין לונדון און אין דעם זכות וועט זיין א ישועה פאר יעדן. נא דעס האט מיר יעצט אויסגעפעלט א קוממיות'ער מצה בעקערי זאל אפברענען. ס'האט דא געהארגעט די מקווה. אבער דאס זאל יעדער וויסן, דער סמך מם, דארט ווי ס'איז דא א דבר שבקדושה ארבעט דער סמך מם אזוי ווילד אז ס'נישט דא דאס גלייכן. עטס מיינטס אז דעם חרם האבן ארויסגעשטעלט די רבנים? זיי זענען געווען שלוחים פון סמך מם. סמך מם האט נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען וואס ס'גייט פאר, אז מ'איז מ א מ'מאלעסטעט, ס'איז נישט געווען, ס'געווען די ארבעט פונעם סמך מם אליינס. ווייסט דער הייליגער מונקאטש רב האט אמאל געוויזן פארן גבאי'ן זיינעם, פאר ר' חיים בער, אז דער סמך מם האט אים געגעבן א ביס, ער האט נישט געקענט בייקומען, האט ער אים געגעבן א בייס אין די הענט, ער האט געוויזן, זעסט, דא האט דער סמך מם, דאס איז דער הינט, דאס איז דער ביס. דער ישמח משה האט געהאט א פעטער, דער רבי פארציילט עס, זיין טאטע איז געקומען פונעם עולם האמת מיט זיין מאמע'ן און געזאגט, ביז כת ש"ץ איז געווען תורת משה, נאך כת ש"ץ איז נישטא מער קיין תורת משה, ס'איז דא תורת כת ש"ץ. בקיצור, ער איז געווען זייער. ס'איז צובראכן, וואס טוט מען דא? זיין טאטע און זיין מאמע געקומען פון עולם האמת, בהקיץ! ברענגט דער רבי, האט ער זיך געכאפט אזוי, אויב ס'איז נישט דא קיין תורת משה, איז דאך נישט דא קיין ענין פון כיבוד אב ואם אויך נישט, האט ער גענומען א שטעקן און ער האט געהאקט אין זיי שטיקער, עס איז ארויסגעקומען דער סמך מם, צוויי ווילדע הינט זענען ארויסגעקומען. דאס זאלט איר וויסן, יעדע דבר שבקדושה זיצט דער סמך מם, אונזער הייליגער רבי איז געווען קדוש וטהור, ער האט געוואלט בויען, ער האט געוואלט געוואלט געוואלט געוואלט, דער סמך מם איז געזעסן ארום אים.

דארט דרייען יעדן אינדערפרי. דער רבי האט געשריגן צו ליפע'ן איך וויל שוין אז מען זאל געבן פרישטאג ביי אונז אין בית מדרש. און וואס מיינסטו האט ליפא געזאגט דער שייגעץ דער עוכר ישראל? ער האט געזאגט אז דער רבי וועט מיר געבן געלט פארן בודזשעט העל איך געבן און אז נישט העל איך נישט געבן האט ער נישט געגעבן דעטס איט. דער רבי איז געווען א מענטש וואס ער האט געוואלט טון גוטס נאר דער סמך מם האט זיך ארום געזעצט ארום אים ס'האט זיך אנגעהויבן מיט זיין רעבעצן מיט די הייליגע רעבעצן זאל ליגן אין ליכטיגן גן עדן זי האט די גאנצע שחיטה פארפירט זי מיט מילמארט און ס'האט זיך אויסגעלאזט ביי זריל גליק מיט נאך אפאר שקצים ארום און ארום. דעטס אלל. עניוועי, איך האב ענק פארציילט אז ס'איז דא איינער וואס ער הייסט גריער, GREER, ער איז אין ניו העווען קענעדיקעט, ער איז זיבן און זיבעציק יאר אלט, דער אלטער חזר, ער הייסט דניאל, ער איז א ראביי, ער וואוינט אין וועסט פארק עוועניו, בקיצור מ'האט אים געטשארדזשט אז ער האט געטשעפעט א קינד און סעקשועלי עביוזד מיט אלעם, מ'האט אים ארויסגעלאזט אויף הונדערט טויזענט דאלער בעיל, און ער האט באקומען תפיסה אויכעט. למעשה איז דא דא נאך א זאך אויכעט וואס איך האלט יעדער דארף עס אנהייבן צו אדאפטן. ער וואס מען האט אים מאלעסטעד האט געקלאגט און ער האט געווינען פֿופֿצן מיליאן דאלער א סיוויל לאוסוט. ער האט עס נישט אבער קודם כל מען וועט פון אים נעמען וויפיל מען קען. ס'מוז זיין עפעס האט ער האט געגעבן הונדערט טויזענט דאלער בעיל אליין. יעצט אבער האט זיך אריינגעמישט דא די סקול, ער סו'ט דאך די סקול יעצט אויכעט, ווייל ס'איז דאך געשען אין די סקול? די סקול האט א בילדינג וואס דער ראביי האט געזאגט ער גייט עס פארקויפן, האב איך שוין געזאגט וועגן דעם אפאר וואכן צוריק, די פאני זאך איז אז ס'איז דא די גרויסע צדקה ארגענעזעישן די יונייטעד דזשואיש אפיעל, איר הערט וואסערע דזשענטלמען זיי זענען? זיי האבן געזאגט דעי אגרי וויט די פעקט אז מען מעג סוען די ישיבה ביקאוס ס'איז נעגלידזשענט ענד דעי אגרי ענד דעי אר סופארטיוו, אזוי האט געזאגט

זייער שטארק נישט צו קוקן, און איך בין שוין נישט קיין יונגער מענטש, אבער ווען איך וויל זעהן עפעס, האב איך עפעס א פראבלעם, דארף איך האבן א אינטערנעט? צו גיין דא האלב נאקעט אויסגעטוהן? זאג איך, יעצט וויל איך דיר זאגן, דאס וואס איך האב אין די האנט, בכלל נישט קיין טמא'נע כלי, ס'איז א הקלטה, איך האב אבער געראדע צוויי טמא'נע כלים דא אין די טאש, ווייל איך פייף דיר אן, א מענטש דארף זיין בעל הבית אויף זיך. איך דארף נישט דו זאלסט מיר נאכלויפן און זאגן וואו איך זאל קוקן און וואו נישט. און נאכדעם פרעג איך דיך די דריטע קשיא, מיט דעם וועל מיר בלייבן? דו דרייסט דיך דא אין די גאס און ס'איז דא ביוטיפול שיקסעס מיט זונות מיט אלע מינע ריאות און הסתכלות אסירות, וויאזוי ווערסטו ניצול פון דיין יצר הרע? וועסטו מיר נישט זאגן אז דו האסט נישט קיין יצר הרע? זאגט ער, יא. טאַקע, איך פֿאַרקוק זיך אױך אַמאָל. דאָ אַרױס דײַטלעך װאָס זײ זענען. זײ װילן זיך דרײען אין דער גאַס און קוקן די שײנע שיקסעס. זײ קענען אָבער נישט. פֿאַר װאָס? װײַל, פֿאַרשטײסט זיך אַלײנס פֿאַר װאָס, װײַל זײ שעמען זיך. האָבן זײ געמאַכט אַ מבֿצע. מע גײט און מע כאַפּט די חבֿרה און מע לױפֿט זײ נאָך. יעצט, אַז איר װילט, על איך אײַך זאָגן, ס'איז דאָ אין תּל-אָבֿיבֿ און אין ראשון-לציון, ס'איז דאָ אַ סך פּלעצער, ס'איז דאָ זונות ממש. איר קענט דאָרט גײן. דאָרט גײט זײַט מוחה. װײַל, אָנפֿאָרטשונעטלי, יעצט בין־הזמנים,

קיינער זאל מיר נאכלויפן. איז וואס ס'טויג אויף גארנישט. איך וויל דיר ווייזן אז ס'איז א מאשין וואס ס'כאפט אויף הקלטה. אבער דאס גיין דארטן אין תל אביב און דאס כאפן דיינע חברים מיט די וואס זיי גייען צו זונות ממש עס איז עפעס אנדערש. צולאכט און איז אוועקגעגאנגען. א גוטן און א פרייליכן שבת.